א גוט מועד טייערע חברים. די שיעור האט אלעמאל א שוועריקייט ווען ס'קומט צו זמנים פון ימים טובים, בפרט די לענגערע ימים טובים, פסח און סוכות, די לענגסטע יום טוב וואס נעמט גאנצע נײַן טעג, חוץ לארץ פון ערב סוכות ביז שמחת תורה. אונזער שיעור איז נישט אזוי אויסגעשטעלט צו זיין אויפן פלאץ, ס'איז אויסגעשטעלט צו זיין איינמאל א וואך, ס'נעמט אפאר טעג, ס'נעמט ביז מען גייט אריין אין דעם ביז מען קומט ארויס פון דעם, ביז ס'גייט ארויס די אימעילס מיט די אלע סדרי טעכנאלאגיע וואס דארף ארויסגיין, ס'איז נישט אזוי אויסגעשטעלט פאר ימים טובים, אפשר וועט מען טרעפן אמאל א סאלושען פאר דעם. אבער וואס כ'האב געטראכט די יאר איז. זיך מחייב צו זיין וואס וואס איז בעיקר איז זיין איינמאל א וואך ס'דא די תשרי ברוך השם יעדע וואך צוויי זאכן צוויי ימים טובים צוויי שבת מיט א יום טוב יעדע וואך ס'איז געווען שבת עשרת ימי תשובה שבת שובה שבת צווישן יום כיפור און סוכות ס'גייט זיין שבת בראשית א טאג נאך שמחת תורה בלי נדר ביז שבת וועט זיין א קונטרס וואס מען דארף זיין אבער ס'דא. זייער שווער נישט צו רעדן, זייער שווער נישט צו זיך צוזאם רעדן מיט די עולם וואס הערט עס אויס, מיט די מיט זיך אליינס, אז ס'איז דא אזעלכע צייטן, אזעלכע זמנים, אזעלכע עבודות, אזעלכע מצוות. ס'איז ידוע, סוכות איז אנדערש פון פסח, פסח איז איין יום טוב וואס נעמט זיבן טעג. סוכות זענען זיבן אדער אכט אנדערע ימים טובים וואס גראדע זענען זיי איינס נעבן די צווייטע, אזוי ווי די גמרא זאגט אויף עצרת זאגט מען אויף סוכות זאגט מען הלל יעדן טאג ווייל ס'איז חלוק בקרבנותיו, אזוי ווי די גמרא זאגט נאך שארפער אויף שמיני עצרת אז עס איז א חג בפני עצמו, כאילו יעדע איינער ווייסט ס'דא דריי רגלים אמת'דיג זענען דא פיר רגלים, ס'דא פסח שבועות סוכות שמיני עצרת. איי ס'איז נעבן סוכות, ס'זעהט אויס, וואלט געקענט מיינען, מ'קוקט בחיצוניות, מ'וואלט געקענט מיינען אז דאס איז די אכטע טאג סוכות, ניין. ס'איז גראדע נאך א יום טוב, ס'שטייט גראדע גלייך נעבן סוכות. און לעולם, אזוי ווי ס'שטייט אין די מדרש, ס'וואלט געקענט זיין פופציג טעג נאך סוכות, ס'וואלט געקענט זיין בכלל אין א אנדערע חודש, אפשר וועגן פראקטישע סיבות אדער טיפערע סיבות וואס מ'קען אריינטראכטן, האט מען זיך צוזאמגעשטעלט איינס נעבן די צווייטע, אבער בעצם איז יעדע זאך א דבר בפני עצמו. איז זייער שווער אונז זאגן מ'וויל מאכן איינמאל א וואך לערנען פאר סוכות, מען קען נישט לערנען פאר סוכות און ס'זאל האבן גענוג אויף צו גיין ביז שמחת תורה, אפשר אויף די ערשטע טאג יום טוב אדער די צווייטע טאג יום טוב אדער די דריטע טאג, טראכטן וויפיל מדריגות ס'טיילט זיך די אכט טעג די ניין טעג, הגם אז עס איז יעדע טאג איז אן ענין בפני עצמו, אמת מ'רעדט פון. די דרשנים די רעבעס רעדן פון די אושפיזין פון די טאג יעדן טאג, ס'דאך א גאנצע ס'הייסט א גאנצע פרשה יא אברהם אבינו מער ווי איין פרשה אין די תורה לך לך וירא חיי שרה אלץ וועגן אברהם אבינו תולדות יצחק ויצא וישלח וישב מקץ יעקב וישב מקץ ויגש ויחי איז יוסף נאכדעם עס קומט דוד המלך וואס איז צוויי גאנצע ספרים אין תנך זענען געשריבן וועגן דוד המלך ספר שופט. ספר שמואל און ספר דברי הימים, חזר'ט זיך איינס אויף די צווייטע, ס'איז אלץ מעשיות פון דוד המלך, ס'הייסט ס'איז א גאנצע, יעדן טאג איז א פרשה בפני עצמו, אויב מ'וואלט געהאט צייט, און אפשר איז געמאכט צו האבן צייט, אפשר איז דא אזא זמן רוחני, אפשר איז דא, זיי רעדן כסדר לעצטנס וועגן וויאזוי מ'פארשטייט די קשר פון די זמנים תחתונים פון די צייט וואס אונז לעבן און די זמנים עליונים, ס'הייסט, ס'איז נישט דווקא זמן, ס'איז מושגים, ס'איז דא א מושג פון די ערשטע טאג סוכות, ס'איז דא א מושג פון די צווייטע טאג סוכות, ס'איז דא א מושג פון די פרשה פון דוד, די פרשה פון יוסף, ס'איז א נאר וועגן, ס'איז לאו דווקא די אושפיזין אבער ס'איז נאר א וועג ווי אזוי אראפצולייגן אז דאס איז נישט סתם זיבן טעג יום טוב, ס'איז זיבן אנדערע ימים טובים. און ס'קען זיין אז ס'וואלט אז ס'איז דא און ס'קען זיין אז בפנימיות איז דא אזוי און ס'איז גאנץ שווער אפשר עס זיך ארויסצוברענגען אבער ס'טאקע נאך א זאך וואס מ'דארף פארשטיין אין די סוגיא אז נישט אלע צייטן זענען איקוועלי לאנג נישט יעדע צייט נעמט אזוי לאנג ס'דא צייט וואס איז פון זייגער, די קלאק טיים רופט מען עס, די זייגער צייט, זייגער איז אלעמאל די זעלבע, זייגער איז א פיזישע זאך, ער מעסט די תהלוכות פון די זייגער, פון וואס וואס איז נאר וואס וואס איז פונקטליך די זאך וואס ער מעסט, אבער עקטשועלי, די זייגער איז קלאפט יעדן טאג, אפשר איז דא רעלאטיוויטי אז מען גייט זייער שנעל, ביז דערווייל בעולם הזה נארמאל, זייגער קלאפט, ער ווייסט נישט קיין חילוק פון סוכות, פון פסח, פון שבועות, פון א מענטש איז צעבראכן, א מענטש איז אנגעצויגן, א מענטש איז לעבעדיג, ער ווייסט נישט קיין חילוק, ביי אים די זייגער איז אלעמאל די זייגער. אבער עס איז דא א זאך וואס הייסט סייקאלאדזשיקעל טיים, פסיכאלאגישע צייט, פסיכאלאגישע צייט אדער מען קען עס רופן סאביעקטיווע צייט, וואס קען זיין ס'איז נישט נאר סאביעקטיוו ס'איז דא אין דעם עכטע מציאות און מצד די נפש מצד נפש אפילו מער ווי מצד די נפש. וויאזוי א מענטש עקספיריענסד צייט, וויאזוי א מענטש עקספיריענסד צייט קען מען זאגן וויאזוי ס'פילט זיך אים, ס'קען אויכעט זיין טיפער פון דעם, ס'קען זיין וויפיל ער טוט אויף אין די צייט, ס'הייסט וויפיל זאכן ער קען לערנען, וויפיל זאכן ער קען פארשטיין, וויפיל זאכן ער קען אויפטון, ס'איז נישט נאר אז ס'דמיונ'ט זיך אים אז ס'איז גענומען מער צייט, ס'קען אים טאקע גענומען מער צייט, און טאקע, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער. מוז מען מער קלאר יא. ס'איז דא א נארמאלע טאג, ס'הייסט ס'דא קורצע טעג און לאנגע טעג. מען זאגט אז ס'דא אריכות ימים, אריכות ימים מיינט נישט דווקא אז ס'איז דא אסאך טעג, אזוי ווי אסאך טעג סוכות, מיינט ס'זאל זיין לאנגע טעג, און סוכות זענען אוודאי ימים ארוכים, אזוי ווי מען זאגט אין די, נישט אין מי שברך, אין די הרחמן פון די ימים טובים, ס'זאל זיין יום שכולו טוב ויום שכולו ארוך, דאס איז די לשון פון די חכמים אויף עולם הבא, וואס דאס איז מרומז ימים טובים, ס'זאל זיין יום שכולו טוב ויום שכולו ארוך, די טאג איז לענגער, וואס הייסט טאג איז לענגער? אז מען טוט אויף, מען קען מצליח זיין, א נארמאלע וואך נעמט א גאנצע וואך, צוויי וואכן צו לערנען די פרשה פון אברהם אבינו, קומט אזא טאג וואס הייסט סוכות, און מען קען לערנען אין איין טאג אין א האלבע שעה גאנצע פרשה פון אברהם אבינו. אדער ווי ס'שטייט אין קאזשניצער מגיד אויף אביסל אנדערע נוסח, ספירת העומר נעמט מען זיבן זיבן טעג, זיבן וואכן, און אין סוכות טוט מען די זעלבע זאך אין איין וואך, און ער איז מסביר פארוואס, ווייל ס'איז מוחין דגדלות, דאס הייסט אז ער האט א געוויסע טאג. וואס אין די טאג קען מען טון אסאך, און אזויווי איך זאג ס'קען מיינען צוויי זאכן, איך בין מפרש אלעמאל צוויי וועגן, דרך עבודת הנפש און בדרך לומדות, בדרך לערנען וואס עס געבט אמאל קלארער צו פארשטיין די חילוק, הגם אפשר די עיקר איז עבודת הנפש, אפשר נישט, דארף מעיין זיין, אבער אז מען זאגט ברוחניות בעבודת הנפש, זאג א משל פשוט מ'זאל עס קענען דערהערן. ס'דא אריכות הזמן, ס'דא אריכות הזמן פון תפילה, למשל אז איינער זאגט אה, מיר האבן געענדיגט נעכטן אין שול ראש השנה, מ'האט געענדיגט זיבן אזייגער נאכמיטאג, הא, וואו, אזא גרויסע עבודת התפילה געווען, ס'האט גענומען זיבן שעה, אכט שעה, צען שעה צו זאגן שחרית, מוסף, תקיעת שופר, אזא לאנגע תפילה, אזא אריכות, אין אנדערע ווערטער, מ'האט נישט סתם געדאוונט, מ'איז אריינגעגאנגען אין יעדע ווארט, מ'האט פארשטאנען וואס הייסט אדון, און וואס הייסט עולם, און וואס הייסט אשר, און וואס הייסט מלך, און וואס הייסט בטרם, און וואס הייסט כל, און וואס הייסט יציר, און וואס הייסט נברא, און אזוי, ס'איז דאך אלץ ענינים רחבים וגבוהים, און ס'נעמט אסאך צייט, און אסאך אימאושענעל צייט, יא, אז א מענטש זאל זיך מחבר זיין, א מענטש זאל אריין גיין אין דעם אביסל די בטרם כל יציר נברא, און די לעת נעשה בחפצו כל, און די ואחרי ככלות הכל, און די גאנצע מעשה, ס'איז נישט א, ס'נעמט אסאך צייט. איז דאס הייסט דא האט א אריכות הזמן, עס גייט א, עס האט גענומען א לאנגע צייט מ'זאל דורך גיין אין דעם, אבער ביחס צו א צווייטע טאג אפילו ראש השנה איז אזוי, אבער כל שכן אז מען רעדט פון סוכות, אבער מען רעדט פון די ענין בעיקר. ביחס צו א צווייטע טאג, אסאך טעג מענטשן ווינדערן זיך און מענטשן קאמפלעינען אמאל דערמיט, אדער מ'איז משבח וויאזוי עס זאל נאר זיין, אזוי ווי מען זאגט מען איז געווען אין שול פאר אכט שעה היינט, פאר צען שעה, פאר כ'ווייס ווי סאך שעה, נו און אין רוב אנדערע טעג טוט ער אויך זאכן פאר אכט שעה. ס'איז א גאנצע זאך, מ'רעדט פאר ראש השנה, מענטשן גייען, וואס גייט ער טוהן? ס'דא מענטשן וואס האבן נישט אזוי ליב די לאנגע זינגען, די לאנגע פיוטים, ער גייט מיטנעמען א ספר, ער גייט טוהן דאס, ער גייט יענץ, ער גייט זאגן תהלים, ער גייט צוויי מאל זאגן תהלים בראש השנה, און רבונו של עולם, א נארמאלע דינסטאג פון נאכמיטאג, א נארמאלע, א נארמאלע טאג, מ'גייט צו די ארבעט, ווי לאנג? מען ארבעט אויך יעדן טאג, אמאל איינער איז א מוכשר איז מען נאר זעקס אכט שעה אין די ארבעט, היינט נארמאל איז מען נײַן שעה צען שעה, וואס טוט ער די גאנצע צען שעה? ער טוט נישט אויף, ער טוט אויף אסאך ווייניגער, אפילו איינער וואס ארבעט פלייסיג על פי רוב, טוט אויף אסאך ווייניגער, נפשיות'דיג לאמיר רעדן, נישט אפילו רעדן רוחניות'דיג אבער נפשיות'דיג, ס'געשעט צו אים אסאך ווייניגער זאכן ווי ס'געשעט אין די זעלבע טאג ראש השנה, זעהסט, פאר דעם איז טאקע דא אזא רעש, איך בין נישט מקטרג אויף דעם, איך זאג אז ס'איז א גוטע זאך,

שעה אין מוסף, הויכע שמונה עשרה מוסף די צווייטע טאג ראש השנה דאס איז א שעה איי ווי לאנג נעמט די גאנצע מוסף אין די לענגסטע שול נעמט עס דריי שעה פיר שעה כ'ווייס נישט ווי לאנג קען שוין נעמען אין א נארמאלע נאכמיטאג קען דאך דורכגיין פיר שעה מיט פרובירן צו פיקסן עפעס א ווארד דאקומענט וואס איז נישט די די אינדענט קומט נישט ארויס גוט דאס איז זאכן וואס איך טו זיצט ער אויף דעם פיר שעה. און גארנישט כאילו כלא היה, און ער גייט אהיים ביינאכט און ער זאגט וואס האב איך געטון היינט, יא, מען האט געארבעט א גאנצע טאג, נארמאל, גייט צו די אפיס, ס'איז געווען א גוטן טאג, מען האט געמאכט געלט, מען האט געארבעט, מען האט אויפגעטון, און וואס האט מען אויפגעטון, אז די ווארד דאקומענט שטייט געלייגט היינט, די פאוער פוינט פרעזענטעישן, אלץ די קליינע באקסעס מיט די גרויסע באקסעס שטימען, ס'איז דאך ממש נישט קיין לאנגע טאג, ס'איז דאך א זייער קורצע טאג, בבחינת בערך א זמן, מ'קוקט אויפן זייגער האט גענומען די זעלבע פיר שעה, און מ'קוקט אריין אין די אין די נשמה, מ'קוקט אריין אין די אין די מח אפילו, וואס האט וואס האט מען געטון היינט? געטון אסאך מער זאכן אין ראש השנה, פארדעם טאקע איז עס שווער, מ'ווערט אסאך מער מיד פון ראש השנה פון זיצן אין שול דרײַ שעה, ווי פון זיצן אין ארבעט זעקס שעה א נארמאלער טאג, ווען מ'טוט גארנישט, און פון טון גארנישט ווערט מען נישט מיד, ס'דאך פשוטע זאך, נישט קיין נישט קיין דאגה, מ'זארגט זיך נישט וואס וועט מען טון, מ'דארף זיצן זיצן זיצן אמאל אין א מיטינג פאר פאר דרײַ צוויי שעה, מ'טוט נישט גארנישט אויף, און וואס וועסטו וועסטו טון? אה געשפילט קענדי קראש, נישט געפערליך. ראש השנה ווערט אזא גאנצע זאך פארוואס ווייל די צייט איז טאקע זמן ס'איז טאקע לענגער די צייט און דאס איז נאר א משל א פשוט'ע משל איינער וואס האט גרעסערע השגות האט אביסל גרעסערע גרעסער מיין איך צו זאגן נאר אביסל מער איידל מ'לייגט אביסל מער צו קאפ קען מען טראכטן אין איין מינוט. קען מען זאגן אויף די לשון קבלה, אין איין מינוט קען מען מכוון זיין די שם הוויה בערך צוויי הונדרעט מאל, זאגן א משל אפשר אביסל ווייניגער אפשר אביסל מער, דער חפץ חיים האט אמאל געזאגט אז אין א מינוט קען מען רעדן צוויי הונדרעט ווערטער, יא, און ווער ס'טראכט אז יעדע מחשבה איז א זאך, יעדע מחשבה איז א איבערלעבעניש, יעדע מחשבה, מען קוקט אריין אין א סידור רש"ש, איז דא אויף יעדע ווארט צוואנציג שמות, מיינט נישט אז מען דארף נעמען טויזנט יאר. בחיצוניות, לאו דווקא, סאו אויב איינער טוט אזוי איז אויך א זאך אבער עס מיינט נישט דאס, עס מיינט דאך פארקערט, עס מיינט אז אין די ברוך וואס דו זאגסט ליגט פֿינף און דרײַסיק שמות. און און ווי לאנג נעמט עס מכוון זיין פֿינף און דרײַסיק שמות? כ'ווייס נישט וויפיל ווי לאנג נעמט צו רעדן פֿינף און דרײַסיק דברים בטלים, עס דארף נישט נעמען לענגער, ס'מוז נישט, אויב עס נעמט לענגער, איינער האט דביקות, האט ער, כ'ווייס נישט, אבער ס'מוז נישט. דאס הייסט עס הייסט אריכות ימים, ער האט לענגערע טעג, זיינע טעג זענען לענגער, זיינע טעג טוהן אויף מער זאכן, און בפועל ממש, מען קען זאגן אזוי ווי איך זאג ב ב לערנען, ער האט געלערנט, איינער לערנט א ספר, איינער איז האט ריכטיגע מח און ער לערנט מיט ישוב הדעת, קען ער לערנען אין אין א האלבע שעה וואס פאר אין א לערנען פארשלאפעדיג וואלט געלערנט גענומען דריי טעג. און דאן וועט אין הכי נמי מ'קוקט אויפן זייגער אויפן וואנט איז דאס די זעלבע צייט, אז מ'קוקט אויפן זייגער וואס איז דא אינעווייניג אין די מענטש צו זען די טאג האט גענומען צוויי וואכן, און יענע טאג יענע צוויי וואכן זענען נישט געווען קוים א טאג, קען קוים וואס מען קען צוזאם קראצן א טאג, איז דאס הייסט בסוכות תשבו שבעת ימים זענען זיבן עקסטערע טעג, ס'דא א יום השמיני וואס איז אויך א עקסטערע טאג. יעדע איינע פון די טעג איז א גאנצע זאך, און ס'קומט נישט אויס צו שווער, ס'קען זיין אז איך מיין שפעטער מען דארף מפרש זיין, דארף אראפשרייבן די חידושים, איך ווייס נישט אויב ס'דארף מוז זיין חידושים אין ווערטער, ס'קען זיין חידושים אין געפיל, ס'קען זיין חידושים אין קלארקייט פון הבנה, ס'קען זיין חידושים אין עומק ההבנה, ס'קען זיין חידושים אין שארפקייט פון ווי ערענסט מען נעמט עס, אסאך וועגן פון זאגן חידושים, קען זיין ס'דארף נעמען צוויי צוויי יאר, צוויי וואכן עס אראפצושרייבן, א וואך פאר יעדע טאג לפחות, יא מ'זאגט יום לשנה, יא ביי די מרגלים שטייט יום לשנה, וואס הייסט יום לשנה? וואס? נישט פעיר, עס זאל זיין פערציג טעג, און זיי זענען געגאנגען זיי זענען פערציג, יא ווייל די מרגלים וואס זיי האבן געטון, זיי האבן נישט געטון ריכטיג, אבער וואס זיי האבן געדארפט טון איז אין די פערציג טעג לערנען א סוגיא פון פערציג יאר, זאגט ער האסט נישט געלערנט ריכטיג, העסטו יעצט אדורך גיין אקערען פאר פערציג יאר, העסטו עס דורך אקערען ביז עס ארויס קומען די ריכטיגע מסקנא, האסט געמאכט א טעות די ערשטע מאל, אבער בעצם קען מען דאך לערנען אין איין טאג. אין איין טאג פערציג יאר איז דאס איז די כללית'דיגע זייער א וויכטיגע כללית'דיגע זאך מען רעדט אז ס'איז דא זמן און ס'איז דא למעלה מן הזמן און ס'איז דא אויך די זמנים וואס אין די זייגער איז די זעלבע צייט אבער פון אינעווייניג פון מצד ההשגה אדער מצד הגעפיל מצד החיות איז דא אין דעם די חיות פון פון זיבעציג יאר דא אין דעם די חיות פון אסאך צייט און אזעלכע טעג זענען בכלל ימים קדושים שבת איז אזא צייט. יא מען זאגט למשל וואס איז קדושת שבת, שבת איז דא דריי סעודות, וואס איז יעדן טאג, יעדן טאג איז דא צוויי סעודות, איך ווייס, איין מער סעודה לפחות, יא, דאס הייסט, א נארמאלע טאג, פון די פרי ביז ביינאכט איז נישט קיין גרויסע חילוק, פון שב, מען קען זעהן אין נוסח התפלה, יא, א נארמאלע טאג, שחרית מנחה מעריב זאגט מען אלץ די זעלבע נוסח, קומט שבת, אה, ס'דא א גאנצע אתה קדשת דא, א גאנצע ישמח משה, א גאנצע תקנת שבת, א גאנצע אתה אחד, יעדע פאר שעה איז א גאנצע מצב, ווער ס'קוקט אין די קבלה סידור זעהט ס'איז דא עתיקא קדישא מיט זעיר אנפין מיט חקל תפוחין קדישא, ס'איז א גאנצע מצב, וואס איז געשען יעדן טאג, ווי איז די אלע בחינות, יעדן טאג איז אויך דא, אבער האסט נישט באמערקט, האסט נישט געלעבט אזוי לאנג, שבת נעמט דיר אזוי לאנג ווי דריי טעג, און סוכות נעמט אזוי לאנג ווי זיבן טעג אדער זיבן וואכן אדער זיבן יאר, ווי וועלכע נוסח מ'וויל עס רעדן. דאס איז א גאנצע זאך, און עס איז באמת די סיבה פארוואס עס איז שווער, עס איז שווער צו רעדן, עס איז שווער צו לערנען, עס איז שווער, די סדר הלימוד וואס אונז האבן איז געבויט אויף די ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, דאס קענען אונז פארשטיין, אבער די סדר וואס איז אין זיבן טעג איז א גאנצע יאר, עס איז אסאך מער, אסאך רייכער, און מען דארף. קענען נעמען די צייט, מ'דארף קענען הערן די די סארט צייט, מ'דארף קענען וויסן אז ס'איז אזוי, כ'מיין נישט ס'זאל אריינכאפן די צייט עפעס א מוסר נוסח, ס'איז נישט נישט זענען נישט קיין בעלי מוסר דא. אבער איך מיין אז דאס איז א זייער וויכטיגע זייער א וויכטיגע יסוד וואס מען קען פארשטיין און מ'קען מיט דעם פארשטיין אסאך זאכן אבער דאס איז ערשטע יסוד. וואס זענען איינע פון די גרויסע וועלטן, איינע פון די גאנצע וועלטן וואס זענען דא, אזוי ווי מיר האבן גערעדט, קען זיין מ'קען עס אביסל אנדערש צוטיילן, הייסט עס די יום טוב ווערט דאך אזוי צוטיילט, סאו מ'דארף וויסן מסתם איז דא אין דעם א שורש, מסתם איז דא אין דעם א ענין, מ'קען טאקע זאגן אז אלע זיבן טעג זענען גלייך, ווער ס'לערנט אין די זוהר וועגן די אושפיזין אין פרשת אמור וועט זען אז ס'נישט ממש אזוי, ס'דא לפחות איינס פינף. זעקס, זיבן, אכט. אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי די סדר קדושת הימים, וואס איז דא קודם די ערשטע טאג, מ'קען עס רופן די טאג פון אברהם, אפשר אין זוהר רופט עס אמאל די טאג פון אהרן, עכ"פ עס הייסט חסד, מ'טראכט פון די גרויסע חסד פון סוכה, פון די ענני הכבוד, באופן כללי. נאכדעם איז דא, און דאס איז די ערשטע טאג דאס איז יום טוב, די ערשטע טאג איז דאך יום טוב, אלע אנדערע טעג זענען דאך נישט קיין יום טוב. און אין דעם ערשטע טאג גייט מען אריינלייגן אלע בחינות, אלע עבודות פון חג הסוכות באופן כללי, זיכער איז די עיקר חשבונות פון זיי איז די ערשטע טאג, אויך די לולב איז דאך אזוי, און די ערשטע טאג איז מדאורייתא, לפחות בגבולין, אנדערע טעג טוט מען נאר זכר למקדש, ס'הייסט ס'איז דא א גרויסע זאך אין דעם איז די ערשטע טאג, איי די גאנצע טעג סוכות, די ענין כללי פון די יום טוב אזוי ווי ביי די פסח איז אויך אזוי, אז די ערשטע טאג סוכות איז ס'איז נמשך, אז לפחות איז דא אויך אזא ענין סוכות. אין הכי נמי איז דא די צווייטע טאג, די דריטע טאג, די פערדע טאג, די פיפטע טאג. מען זאגט יצחק יעקב משה אהרן יוסף דאס זענען אלע וויכטיגע טעג ומכל מקום אין א געוויסע זין ווער ס'לערנט על פי קבלה הייסט עס חמשה חסדים חמשה גבורות יסוד הייסט נאר א כללות דארף מען אריינקלערן די עומק פון די נקודה אבער ס'איז נאכאלץ דאס זענען די טעג פון חול המועד. נאכדעם קען יעדער איינער זעהן אין די לפחות ווי אזוי מ'פירט זיך, איז דא די זעקסטע טאג דאס הייסט די זיבעטע טאג יא די זעקסטע טאג פון חול המועד, און ביי אונז איז די פיפטע טאג פון חול המועד אבער בעצם איז די זעקסטע טאג, איז מאכט מען הושענא רבה דאס איז יום ערבה דאס איז די טאג פון דוד המלך. און די טאג איז שוין דא עפעס א גרויסע שינוי, דאס הייסט מען טוישט די סדר התפילה, מען טוישט די גאנצע ניגון, דאך די עיקר זאך מען טוישט, טוישט די גאנצע ניגון וואס מען האט געזינגען, די אלע זיבן טעג טוישט מען, די ווילנא גאון איז געווען ברוגז אויף דעם, געזאגט חג איז זמן שמחה איז זמן שמחתינו ווי קען מען טוישן די ניגון, ס'איז עפעס א, שטייט טאקע אז ס'איז א יום הדין אבער זיכער די וועג פון מקיים זיין די יום הדין איז בדרך של שמחה, און ס'איז דא אין דעם אוודאי, אוודאי איז דאס אמת. דאס דארף מען טאקע פארשטיין, לאמיר אביסל פארשטיין אויב מען קען. איך האב נישט געזען אז ס'זאל שטיין אזוי קלאר, ס'קומט מיך יא אזוי אויס פון פארשידענע זאכן וואס שטייען אין זוהר, אבער די לעצטע דריי טעג זענען א סעט, פשוט אזוי. מ'קענט מיינען על פי פשט אז הושענא רבה איז עפעס א ענין פון דין, נאכדעם מיטאמאל טאנצט מען צוריק, מ'מאכט שמיני עצרת, שמחת תורה. שוין, אפשר איז דא אידן וואס האבן אויך אזא ניגון, אבער עס זעט מיך אויס קלאר אז דאס איז אלץ א המשך, אלץ איין סעט, זאגן טאקע אז יעדן טאג איז א זאך בפני עצמו אבער ס'האט אויך עפעס א געוויסע המשך אזוי ווי אונז לערנען. עס איז מיך פשוט אז די די דריי לעצטע טעג זאגן עפעס א תוספות חידוש אין די גאנצע זאך וואס אונז טוען די גאנצע חודש, און ס'בויט זיך איינע אויף די צווייטע, די הושענא רבה, די שמיני עצרת, די שמחת תורה, עס איז אלץ המשך פון איין עבודה, און לאמיר לאמיר זאגן אזוי ווי איך ס'קומט מיר אויס דא אין די זוהר הקדוש אין פרשת תצוה וואס אונז לערנען אין זיין חלק ווי ער רעדט וועגן די שבעת ימי החג און די שמיני עצרת, לאמיר לאמיר דאס ארויסצופן פון דא אפשר. מ'דארף פארשטיין אז א ידיעה די די וועג וואס די מדרש לערנט שמיני עצרת וואס רש"י ברענגט סעודה אחת קטנה פאר די פאר די אהבת אהבת המלך. איז דאך אבער דא דא נאך א נאך א נקודה נאך א בחינה. וואס האט מען געטון א גאנצע יום טוב? מ'דארף דאך פרעגן די קשיא אויף די מדרש און די זוהר גייט מיט די מדרש אלעמאל. יא, צד אחד זאגען אונז. אין איין אין איין וועג אין איין אין איין צד זאגען אונז. זיי זיבן זיבן זיבעציק פרים האט מען מקריב פון די אומות העולם פאר די שבעים אומות פאר די שבעים בחינות חיצוניות וואס זענען דא אין די וועלט ביז ס'קומט שמיני עצרת וואס דאס איז יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך. ס'איז דאך זייער פאני. דאס הייסט, אונז זענען אויפגעשטאנען די ערשטע טאג סוכות און געשאקלט לולב און געזעצן אין סוכה, און דו זאגסט מיר ניין, דו ביסט נישט געזעצן אין סוכה, די גוי איז געזעצן אין סוכה. כ'מיין, ווען ס'וואלט טאקע געווען גויים וואס טוען דאס, און די אידן קומען און זיצן אין סוכה, שמיני שמיני עצרת, ס'וואלט געשטימט. ס'איז דאך נישטא קיין גויים, סך הכל זאגסטו אונז טוען פאר די גויים. וואס הייסט אונז? טוען פאר די גוים וועגן דעם און פאר וועמען טוען אונז פאר די גוים, לאמיר שוין זאגן אז מען טוט מען איז כאילו מען איז מתפלל פאר די גוים על ידי בזכות אדער על ידי כח די שבעים פרים וואס איז מקריב סוכות זאלן די גוים אויך האבן א זכות זאלן זיי האבן חיים און מען איז משפיע אויף זיי שפע, אקעי, אבער ווער טוט עס? עס איז דאך א עבודת השם וואס אונז טוען עס, וואס שייך עס קומט אריין גוים? וואס מיינט עס בכלל אז שמיני עצרת איז פאר די אידן און ביז יעצט איז שוין געווען פאר די שבעים אומות? עפעס א מאדנע, עס איז עפעס א מאדנע זאך. און די זוהר שוין דא קאנעקטן זיך צוריק פלאגען זיך אריין אין די שמועס וואס באמת די זוהר האט דא מיט אונז פון פון די ערשטע מינוט פון די ערשטע מינוט וואס מ'איז געגאנגען אין מדבר אין חודש אב דארט ווער ס'געדענקט זאל מעיין זיין פארוואס גייט מען אין מדבר עוסק צו זיין אין די קליפות פארשטיין די וועלט אזוי ווי זי איז מ'זאל דאך אנקומען צו א גרעסערע בהירות. וואס הייסט דאך די סטרא אחרא די אומות העולם, און פארוואס קומט מען צוריק אין שטאט, כדי צו בויען עפעס וואס זאל אונז קענען בויען עפעס, אבער מ'קען דאך נישט פארגעסן דעם גריט. און יעצט האבן אונז געהאט דריי די דריי עבודות החודש הזה, וואס זענען אלע האבן צו טון מיט די בירור לויט ווי די זוהר לייגט עס דא אראפ, ס'דא די תקיעת שופר וואס איז לערבב את השטן, שוין שוין טוט מען דרייט מען זיך מיט די שטן, דארף מען פארשטיין ווי אזוי די שופר איז מערבב די שטן, וואס טוט מען פונקטליך מיט די שטן מיט די שופר, די גאנצע שמועס. ס'דא. יום כיפור, הגם מען זאגט יום כיפור לית ליה רשות לאסטוני ס'מיינט אבער נישט אז מען האט פארגעסן, יא, וויכטיגע זאך צו וויסן יא, יום כיפור איז טאקע א זמן וואס מען דערהייבט זיך, מען איז לאנג מלאכי השרת, רעד איך אויף די ענין אויף יעדע מאל וואס מען טוט אזא זאך, דאס מיינט נישט אז מען מאכט זיך כאילו עס איז נישט דא קיין שטן, ס'איז נישט די פשט. פשט איז פארקערט, דעמאלטס קען מען זיך פארען מיט די שטן אן זיין אן ווערן צומישט, אן מיינען אז אונז זענען די שטן, אן מיינען אז אונז זענען שלעכט, ווען מיר האבן א האבן מורא אז אונז דינען טאקע די שטן, דאס איז דאך נישט גוט, דאס איז אויב די רמבן זאגט, מאכן די שעיר לעזאזל, ממש א קרבן לעזאזל דארף דאך זיין עבודה זרה, אדער מען קען זאגן בדרך עבודה, אויב מען דארף זיך פארען מיט די רע, דארף מען זייער זיין, קען זיין אז מען קען צו טאר מען דאס נישט טון, פארוואס טאר מען עס נישט טון, ווייל מען וועט שוין מיינען אז עס איז דיך. אז איינער זאגט חטאתי, איינער וועט זאגן על חטא אינמיטן יאר, פארוואס זאגט מען עס נישט? ווייל ער וועט שוין טאקע מיינען אז ווען ער זאגט חטאתי איז טאקע ער געזינדיגט. ווען ער זאגט יום כיפור איז ער גאנץ קלאר, יא, ס'איז דא א חטא, ס'איז געווען נעכטן, אבער ס'איז נישט איך, ס'איז נישט היינט, ס'איז איך טו תשובה, מען טוט נישט, ווידוי אן תשובה איז דאך ככלב שב איז דאך גארנישט ווערט, הייסט, ווידוי, א חלק פון זאגן ווידוי אז עס איז נישט אמת, יא, אזא אינטערעסאנטע זאך פון ווידוי, יא, ווידוי זאגט מען אשמנו, אבער מיינט צו זאגן אשמנו נעכטן אבער נישט היינט, ס'הייסט ווער איז אשמנו, דער איך פון נעכטן, איך בין נישט עכט אשמנו. און די זעלבע זאך איז די שעיר לעזאזל, פארקערט, ווען. ס'איז נישט דא ווייל ס'איז דא עפעס א מ'האט שוין יא עפעס מברר געווען מען האלט שוין א געוויסע קלארקייט, און וואס די קלארקייט איז אז איך בין נישט די שטן, אה יעצט קען מען זיך רעדן מיטן שטן נארמאל, אזוי ווי אונז האבן גערעדט בדרך עבודה יא ווען א מענטש מיינט אז אויב ער האט א הרהור רע אדער א מחשבה זרה אדער עפעס א דורכפאל אן עבירה מיינט ער אז ס'איז ער דעמאלטס דארף מען אים דארף ער זיך מתעלם זיין פון די עבירות דעמאלטס דארף ער טון אזוי ווי די חידושי הרי"ם האט געזאגט זיך אפלאזן פון דעם אבער ווען ער ווייסט קלאר אז עס איז נישט אים אין אנדערע ווערטער ער ווייסט קלאר אז עס איז נישט קיין קשיא אויף אים לאמיר זאגן אזוי עס איז נישט קיין קשיא אויף דיך דאס וואס דו ביסט דו האסט אן עבירות דו האסט כעס און תאווה און מידות רעות און רשעות און אלע זאכן דאס מיינט נישט אז ווען ביסט מיין צדקות איז אפגעפרעגט. עס מיינט אז עס איז דא דאס עס איז דא דאס אויף דעם איז אויף דעם זענען זיי דאך דא דאס צו אויספיגערען דאס איז דאך נישט קיין נישט קיין קשיא עס איז נישט אפגעפרעגט מען ווערט נישט געפאלן מען ווערט נישט מיואש יא עס איז אזוי ווי איינער גייט אין א הויכע בארג ער ווערט מיואש די בארג איז אזוי הויך יא אבער דאס איז דאך געקומען פאר דעם איז דאס איז יום כיפור איז מ'קען מיר שוין עוסק זיין אין די שעיר לעזאזל. און נאכדעם קומט חג הסוכות איז ווייטער א המשך פון דעם געבט מען אסאך געלט פון נישט נאר איין שעיר האט מען געגעבן לעזאזל מ'געט דאך שבעים פרים לעזאזל צו נישט אפשר די זעלבע בחינה פון לעזאזל אבער עפעס ענליכע זאך פון לעזאזל מ'זאגט אז מ'געבט עס און אגעין עס איז שוין ממש אפשר יא א קרבן אבער מען טוט עס כדי לתקן את העולם מבחוץ כדי צו געבן פאר די גוים מען דארף דאס געדענקען די פרומע אידן געדענקען דאס נישט גענוג ס'איז איינע פון די מען זאגט אז די גוים האבן נישט געוויסט די עולם די מדרש זאגט אז א שאד אז די גוים ווייסן נישט וואס זיי האבן פארלוירן ביי די חורבן בית המקדש ווייל מען האט דאך זיי געגעבן אלע שפע און די אידן האבן דאס אויך פארלוירן. איז היינט וואס ס'איז דא אידן קוים וואס זיי קענען טראכטן פון זיך, קוים וואס ער בעט רפואה שלימה וכו' וואס מיט די גוי'אישע רפואה שלימה וכו' וואס מיט די גוי זאגט אז וטהר לבנו לעבדך באמת, און זאל האבן א ריינע הארץ זאל זיין קלארקייט אויף די וועלט און זאל קלאר פארשטיין וואס וואס איז דאס די מענטש די אדם בעולמו, ניין און וואס איז מיט די גוי די שכן די גוי די אלע אנדערע מענטשן פון די וועלט זיי דארפן דען נישט האבן די קלארקייט אונז זענען אזוי אזוי פארקלאפט אז קוים וואס מען טראכט פון זיי. אז ס'איז געווען א בית המקדש האט מען געקענט טראכטן הללו את ה' כל גוים פון דעם אין א געוויסע אגעין אזוי ווי איך זאג אין א העכערע זמן טראכט מען ברייטער נישט קלענער נאך אזא שטות וואס פרומע מענטשן האבן יא ווען ווי העכער איז מען מער פארקוועטשט ווי העכער איז מען ברייטער קען מען טראכטן פון אלע גוים באלד וועט מען אנקומען אביסל די צווייטע צד פון דאס אין א פנימיות'דיגע זין אבער דאס איז סוכות קען מען שוין קען מען שוין מקריב זיין קרבנות פאר אלע גוים ס'איז אפן די וועלט מ'קרב'ט די גאנצע וועלט. יעצט זעהן אונז ווי די גאנצע סדר העבודה פון שופר פון שעיר לעזאזל פון פרי החג זענען אלץ א המשך פון די זעלבע ענין פון וואס אונז זענען ארויסגעגאנגען אין מדבר לכתחילה פאר פאר מיר אויספיגערן וואס גייט דא פאר אויף די וועלט וואס טוט מען מיט די גוים. און וואס מיינט עס זאגן מיט די מידות רעות מיט די רע וכו' איז די תשובה זייער מעמיק אין די סוד פון שעיר לעזאזל און ער זאגט אז די פשוטע פשט דערפון איז נישט גענוג פארשטענדליך. ס'איז נישט גענוג צו זאגן יא מ'דארף געבן שוחד פאר די שטן ער זאל אוועקלויפן, וואס מיינט דאס בכלל? פארוואס? און ער פרעגט א קשיא אויב אזוי פארוואס געבט מען עס להשם? דאס איז די נקודה וואס איך וויל אנקומען. ווייל ס'איז דא א שעיר לעזאזל מילא פארשטיי איך יא אקעי מ'דארף געבן שוחד אבער פארוואס איז דאך דא אויך א שעיר להשם אין די זעלבע צייט אין די זעלבע גורל דאס איז דאך גורל אחד להשם. וואס קומט עס דא אריין? מילא זאגט ער אז לעולם די אלע זאכן האבן א דאפלטע פשט, זיי האבן א טיפערע פשט, דאס הייסט אפילו די שעיר לעזאזל וואס זאגט מען דארף מבער זיין די רע, האט אין זיך א טיפערע פשט, און וואס איז די טיפערע פשט? טיפערע פשט איז, ער זאגט א משל פון א מלך וואס זיין זון האט געזינדיגט פאר אים, זון האט זיך באזינדיגט, האט די מלך גערופן די שר הפאנישמענטס, די שר בית הסוהר, די שר הטבחים, איך ווייס וואס, זאל מעניש זיין די זון, איז ער געקומען, יענער קומט, אה פיינעלי ער האט זיך זיין דזשאב, ער קומט זיך מיט א שמחה. צווישן האט די קעניג די מ די בן המלך געזען אז צרות, מען האט גערופן די עקסעקיושענער, מען האט גערופן די פאנישער, איך ווייס. צו צום בית המלך, איז ער געגאנגען אריין געלאפן פאר אים, שנעל אויסגעכאפט אריין געלאפן שנעלער פון אים, אריין געגאנגען פאר אים און זיך איבער געבעטן מיטן מלך. שוין יעצט אז ער האט זיך איבער געבעטן איז ווערט א פראבלעם, אינטערעסאנט אז סאיז דא א פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? אז דער מקטרג דער מעניש האט זיך מורא'דיג געפרייט, ער קומט ער זעצט זיך, מען האט אים קלוג גערופן אויף א סעודה צום בית המלך, יעצט איז א פארטי יעצט דארף מען זיינע סערוויסעס. און ביז דערווייל איז געקומען דער בן המלך און ער האט זיך איבערגעבעטן איז געווארן א נייע סעודה מען האט געשטעלט געשטעלט צום טיש און מען האט געמאכט א סעודה סעודת פיוס א סעודת שמחת המלך ובניו אוודאי דאס איז אסאך א ב מער געשמאקע סעודה ס'איז טאקע דא סעודת המלך איז יושב בתענוגי עולם און ער מאכט וואס מען טוט טוט מען מיט א מיט א פרייליכקייט און מיט א גדלות מיט א סעודה אבער אוודאי די סעודה וואס זיין זון האט זיך שוין איבערגעבעטן און צוריק געקומען איז אסאך א בעסערע סעודה ווי די סעודה וואס די מקטרג האט געהאט, אבער למעשה איז דאך דא אן אפוינטמענט, מ'קען נישט אז ס'דא א סדר אויפן וועלט, אין די בית המלך און די מקטרג די פאנישער האט שוין געווען איינגעשריבען אין די אין די דייערי אין די אין די קעלענדער פון די בית המלך אז היינט קומט ער, און זיצט ביז די זיצט די מלך מיט זיין זון ביים סעודה ביים פארטי וואס זיי פירן דארט, און די מלך דערמאנט זיך אוי וויי איך האב אן אפוינטמענט מיטן מיטן מדת הדין, איך האב אן אפוינטמענט מיטן שטן, איך האב אים גערופן צו מעניש זיין מיין זון וואס איך זיץ דא און איך האב זיך אפגעבעטן מיט אים און איך עס מיט אים א פרייליכע סעודה, ס'איז דאך נישט קיין וועג, וואס קען מען טון? קען מען ארויסווארפן? ער וועט אנהייבן צו טענה'ן אז עס איז נישט פעיר, מ'האט נישט ריכטיגע, מען קען דאך אלעמאל, דער כלל איז דאך, לאמיר זאגן אין אנדערע וועגן, דער כלל איז דאך אז. מענטשן וואס האבן געוויסע דזשאבס, זיי האבן געגעבן די שטן א געוויסע דזשאב, זיי געבן עס נישט אויף אזוי שנעל, אפילו ער וועט זאגן וואס הייסט זיין דזשאב איז געווען צו פאלגן דעם מלך, אה יעצט האט ער א דזשאב, וואס ער וועט ווערן אויס קאפעליוש מאכער ווייל דער מלך האט תשובה געטון, אזוי ווי יונה הנביא אפילו, יא, ער איז געווען געשיקט מוכיח זיין נינוה, נינוה האבן תשובה געטון, איז ער געווארן אויסגעשפילט, דארף עס געווען זיין מאכן זיכער אויב איינער ווערט א נביא אדער א רבי אדער א מוכיח עפעס מעורר אויף עפעס א ענין ער זאל נישט האבן די פראבלעם אז ער ווערט אויסגעשפילט אויב אויב עס וועט מתוקן ווערן, דארף טרעפן א עצה פאר דעם. אבער דער שטן זיין תכונה איז ער ווערט האט טאקע די פראבלעם, און כביכול די אייבערשטער האט די פראבלעם מיט די שטן, מען האט אים געגעבן א דזשאב און טאקע געקומען צו די דזשאב און יעצט איז ער אויסגעשפילט וואס קען מען טון? האט די מלך געזאגט איך האב א עצה, עצה נפלאה, נעם א פארציע פון מיין טיש און שיק עס אים, וואס איז די פראבלעם? ס'דא גענוג. גיי צו אים זאג אים אה מען קומט ס'קומט ס'קלאפט ביים טיר די שעיר לעזאזל יא די שטן קלאפט ביים טיר ער זאגט כ'בין געקומען אויפפיקן דעם מלך'ס זון איך בין געקומען אוודאי אויך מיט א אודיענץ מיטן מלך מ'גייט זיצן אויף א סעודה זאגט מען אים יא יא יא קום קום אריין ברוך הבא מ'זעצט אים אויף א שיינע טיש מ'געט אים צו עסן און צו טרינקען מ'זאגט אים יא א יעדע סעודה מוז דאך נישט זיין מיט דעם מלך יא א מלך איז דאך לאו דווקא אזוי אפשר אריינקומען געבן א זאג לחיים אזוי פון דערווייטנס נישט זיין ממש מיט אים, ער גיט אים א סעודה און ער פריידט זיך, און ער זיצט מיט סעודת המלך און ער פריידט זיך, און ער נעמט פון זיינע חלק, ער נעמט מן הסתם די סעודה מיינט נישט נאר די עסן און טרינקען, אויך די וואטעווער געווער, וואטעווער כלים וואס וואסערע כח ער דארף האבן כדי צו קענען פועל'ן זיינע עונשים און אזוי ווייטער, ער נעמט עס און ער גייט זיך און ער פרייליך. און ביזדערווייל אין די נעקסטע צימער זיצט די מלך מיט זיין זון און זיי ענדזשויען זיך. אז דאס איז זאגט די סבא דאס איז די אמת'דיגע פשט פון די שעיר לעזאזל, אז נישט פשט אז מ'דארף נאר געבן סתם געבן שוחד פאר די עזאזל, דאס איז אזאך איין פשט אבער ס'איז מער די חיצוניות'דיגע פשט, די פנימיות'דיגע פשט פון דעם אליינס איז, אז מ'דארף קענען אז די מלך מיט זיין זון זאל קענען זיצן רואיג ביי זייער סעודה, און כדי די מלך מיט זיין זון זאל קענען זיצן רואיג ביי זיין סעודה, דארף מען. אז איינרעדן פאר די עזאזל אז ער זיצט אויך ביים סעודה, און ער זיצט טאקע אויך, ס'הייסט נישט בפני המלך אבער ער זיצט אויך ביים סעודה, מ'געט אים טאקע פון די מלך סעודה, און נאכדעם קען טאקע די סעודה זיך האלטן. דאס איז עד כאן דברי הסבא וועגן די ענין פון שעיר לעזאזל, און ס'קומט אונז אויס א ריזיגע חידוש, ס'הייסט אין אלע אנדערע פלעצער פון זוהר אפשר איין פלאץ שטייט עס יא געווענליך שטייט נישט אפילו ווען מען רעדט פון די סוד אז מען דארף געבן שוחד פאר די שטן און די אלע זאכן שטייט נישט די נקודה אז די עיקר קודם כל אז די שוחד איז ממש אז מען געבט אים פון די בית המלך פון די סעודת המלך נישט סתם שוחד און צווייטענס אז די מטרה פון די שוחד איז נישט סתם מען געבט אים שוחד ער זאל אוועק לויפן די מטרה פון דעם איז וויבאלד אינצווישן האט זיך דא די מלך געטראפן צוריק מיט זיין זון איז די מטרה איז ער זאל נישט קומען די זוהר רופט עס לערבבא פתורא, זאל נישט קומען צומישן די טיש, נישט קומען זיך אריינמישן אין די להתערב בשמחת המלך און בנו. דאס איז שוין א גאנצע אנדערע השגה, שוין א גאנצע אנדערע, אסאך א מער א לעכטיגע וועג פון טראכטן פון די שעיר לעזאזל און פון וואסערע עבודות דאס ווייזט אויף בעבודת הנפש און במציאות העולם, אסאך א אנדערע סארט וועג. יעצט קען מען שוין פארשטיין אז מ'טראכט שוין אריין פון דעם קען מען פארשטיין און איך בין עס מקשר עס שטייט נישט קלאר דאס קען מען פארשטיין די זעלבע זאך איז מיט די שבעים פרים וואס האבן די זעלבע סארט זין דאס הייסט ס'איז דא צוויי זין ווי מען קען טראכטן פון די שבעים פרים מ'קען זאגן אז שבעים פרים איז סתם מ'דארף געבן שוחד מ'דארף שוחד אבער מ'איז נישט שולדיג מ'דארף נעמען קעיר פון די אומות העולם פון די שבעים אומות מ'געבט זיי אויך שבעים פרים און דאס איז איין לעוול פון פשט די צווייטע לעוול איז אז מען דארף בשעת מעשה מ'קען, מ'קען מאכן ביי אונזער אייגענע סעודה, אזוי ווי איך זאג סוכות איז דען א שמחה נאר פאר די שבעים אומות, איז דאך א שמחה פאר אונז אויכעט, איז פארוואס געבן אונז בשעת מעשה פאר די שבעים אומות אפילו אין די פעולה אליינס, נישט נאר ס'איז אזוי ווי א הכנה, קודם מען געבן פאר זיי נאכדעם שמיני עצרת נעמען פאר אונז, דאס איז איין פשט. צווייטע פשט וואס איז די זעלבע פשט פון די סבה'ס פשט אין די שעיר לעזאזל איז אז בשעת מעשה וואס אונז געבן פאר זיי נעמען אונז פאר אונז אויכעט. די עבודת הפרים, די עבודת הנענועים, די עבודת ההקפות, די אלע עבודות וואס אונז טוען סוכות, זיי האבן טאקע איין משמעות, א חיצוניות'דיגע משמעות פון משפיע זיין אויף די גאנצע וועלט, אבער זיי האבן אויך א משמעות פון ושמחתם לפני השם אלקיכם שבעת ימים, דאס איז דאך אוודאי א משמעות פון, אפשר איינע פון די עיקר משמעות פון פרי החג, מ'טאר דאך נישט צומישט ווערן, יא, פרי החג איז א קרבן וואס אידן זענען מקריב צו גאט, ס'איז נישט קיין נאר פאר די שבעים אומות. נאר וואס? ס'איז כדי עס זאל נישט זיין א טעות, כדי עס זאל נישט קומען די אומה און זאגן, איך בין כאילו די רב פון די אומה, ער זאל נישט קומען און זאגן, איך זיץ זיך ביים טיש, זאגט מען, יא יא, דו האסט א טיש, דא איז די קינדער טיש, זעץ זיך ביים זייט, כ'וועל דיך געבן א שיינע סעודה, און נאכדעם די טאטעס קענען זיצן צווישן זיך און טון וואס זיי דארפן טון. איז דאס א נייע השגה, נישט נאר אין שמיני עצרת וואס דעמאלטס איז שוין נישט דא דאס אויך נישט, דעמאלטס איז ריין די מלך און בנו, נאר אפילו אין די זיבן טעג פארדעם, אז בעצם די קרבנות אין שבעת הימים זענען טאקע, האבן איין צד, מצד אחד זעהט עס אויס מען געבט נאך די קליינע קינדער טיש פאר די ארום און ארום פאר די אלע שבעים שרים און אזוי ווייטער, אבער אין די זעלבע צייט איז דא א טאטע טיש. און דער טאטע טיש, דארט איז מען עוסק אין דביקות, דארט איז מען עוסק אין זיך מתקרב זיין צו גאט, נישט נאר אין טון די עבודה פון להשפיע שפע לאומות העולם. און פונקט פארקערט, נאכדעם, דאס איז וואס איז גורם צו דעם אז שמיני עצרת בלייבט דער, דאס הייסט, שמיני עצרת איז אויך, ס'איז נישט קיין, ס'איז עפעס א סוד שמיני עצרת, פארוואס ווייסן זיי נישט פון שמיני עצרת? נאר מוז מען לערנען די פשט אז אין יעדע שפע, אין יעדע מתנה, אין יעדע סעודה, אין יעדע עבודה אפילו, אין יעדע יום טוב, איז דא טאקע די צוויי בחינות, די שאלה איז נאר, איז דא א בחירה? ווי אזוי אונז זאלן עס פארשטיין? ס'קומט א יום טוב, גיבט מען אסאך צו עסן, גיבט מען אסאך צו טרינקען, מ'גיבט אסאך שפע, שפע רוחני, שפע גשמי, שפע פון פרי החג, פון אלע, פון הקפות, פון אלע מיני זאכן. און דא איז מענטשן, איז דא מענטשן וואס זענען צופרידן מיט דעם, דאס איז דאך, וואס איז טאקע די חילוק פון די עזאזל, פון די שבעים אומות מיט די אידן? אז זיי זענען צופרידן מיט דעם, זיי נעמען, טראכט אריין, דא קומט זיך, קומט דער שטן, מען זאגט אים, דא זעץ זיך, דאס איז דיין טיש, דו זיצט ביי די סעודת המלך, דו האסט אלעס וואס דו דארפסט, ער איז העפי, פארוואס איז ער העפי? ער האט באקומען וואס ער האט געוואלט, וואס ער איז געקומען דא נעמען עפעס, און ער האט עס באקומען. קומט צו די איד, געבט, מען זאגט, מען געבט אים די זעלבע זאך, מען געבט אים א פארציע פון מלך'ס טיש. וואס זאגט דער איד? ער בלייבט נישט ביי דעם, ער גייט, ער נעמט נישט די פארציע און גייט אהיים, דאס איז נישט נישט פאר דעם איז ער געקומען ווייל ער דארף א שטיקל פיש, ער איז געקומען ווייל ער וויל זיצן מיטן מלך, און ער פרעגט אקעי זייער שכוח, יעצט וואו איז דער מלך? דאך די גאנצע חילוק פון די שעיר לעזאזל מיט די שעיר להשם, די וואס איז עושה בחוץ און וואס איז עושה בפנים, איז דאך עבודת פנים, דארף זיין לפני השם אלוקיכם. און וואס וואס האט געמאכט די חילוק? די חילוק איז טאקע דאס, דער שטן ווערט אויסגענארט ווייל ער זוכט נישט מער. ער איז זייער העפי מיט דעם וואס מ'האט אים געגעבן, און פארקערט, די איד איז נישט העפי מיט דעם וואס ער האט געגעבן. די איד, ווען מ'געבט אים פארשטייט ער, אה, נישט, דאס געבט מען נישט סתם. דאס געבט מען נישט אזוי ווי מ'זאגט באחוריים, מ'געבט עס נישט ווייל ער זאל עס האבן, מ'געבט עס כדי על ידי זה נתקרב ווערן צו די מלך, על ידי די פארציע וואס ער באקומט זאל ווערן נענטער ממילא ווען עס קומט די אכטע טאג און מען געט שוין נישט קיין פארציעס וואס איז דעמאלטס? דעמאלטס די מלך אליינס די אלע מענטשן וואס זענען געקומען פאר זייערע פארציעס זענען שוין נישט דא זענען אהיים געגאנגען די צוויי דריי אידעלעך וואס זיי זענען געקומען צום די פארציע האבן זיי אויך פארשטאנען אז דאס איז נאר א וועג צו אנקומען צום מלך זיי זענען טאקע זיי האבן טאקע די עצרת תהיה לכם די עצרת פון וואס איז א סעודה קטנה אני ואתה. לויט וואס אונז רעדן איז פשוט, איך וועל ענדיגן די נקודה און זאגן אביסל די נמשל, אז מען זאגט הושענא רבה, דא הושענא רבה וואס מען איז מאריך בבקשות הושענא למענך אלוקינו, איז טאקע ס'זעט מיך אויס אז דאס איז א הכנה פון שמיני עצרת, און וואס טוט עס אויף הושענא רבה? נישט שמיני עצרת איז א נייע זאך, מיטאמאל איז דא א דיי א דיל אני ואתה. הושענא רבה איז דאס א צייט וואס מען נעמט די אלע זיבן הקפות וואס מ'האט געמאכט סוכות, אלע זיבן ענינים וואס מ'האט געמאכט סוכות, אלע זיבעציג פרים וואס מ'האט געמאכט סוכות, און מען זאגט, אה, רבונו של עולם, די זיבן הקפות האבן מיר עס נישט געמאכט סתם לשם טאנצעריי, אונז האבן עס געמאכט לשם שמיני עצרת, אונז האבן עס געמאכט לשם אז מ'זאל קענען מיט דעם זוכה זיין צו השגת התורה, מ'זאל קענען מיט דעם קלאר ווערן אין וואס וואס גייט דא פאר אויף די וועלט און דאן קען מען אויף דעם האבן דביקות דביקות עצם דביקות עצמית און דאס איז די סיום פון די זיבן טעג וואס איז מברר נישט נאר די שמיני עצרת נאר די זיבן טעג איז געווען להוביל די שמיני עצרת אזוי ער זאגט לית שמיני אלא מגוי שביעי שטייט תן חלק לשבעה וגם לשמונה נישט אז די אכטע איז נאר ס'איז טאקע רגל בפני עצמו אבער ס'איז די רגל בפני עצמו וואס איז וואס איז די פשט פון די אלע זיבן טעג? די אלע זיבן טעג זענען אויך געווען אין שמיני עצרת, נאר עס איז געווען גוים, עס איז געווען מענטשן וואס האבן נישט פארשטאנען, אבער די מענטשן וואס האבן פארשטאנען יא, דאס איז זייער פשט. כ'מיין אז די נמשל איז מובן מאליו, אויב מען וויל עס מפרש זיין א רגע קען מען עס מפרש זיין. און עס איז אמת אויך אויף די מצוות, אויך אויף די עבודות מען טוט. ס'דא זייער אסאך, מ'האט אנגעפילט ברוך השם די לוח השנה, די אידישע, די חודש תשרי קאלענדער איז נישט ליידיג, ס'איז פול פול פול פול, נישט דא קיין טאג, אין יום אשר אין בו דרייסיג זאכן צו טון, און ווער ס'האט משפחה מיט קינדער, מיט א שול, מיט א קהילה, מיט מענטשן, מיט, מ'ווערט נישט באורד. אסאך פון די זאכן אבער, דאס זענען די שבעים פרים, די שבעים פאר די שבעים שרי האומות, און שבעים שרים איז זיבן מידות און זיבן סארט מענטשן און זיבן יעדע איינע האט איינער האט ליב די כפרות פון ערב יום כיפור, איינער האט ליב די מלקות, איינער האט ליב די קרעפלעך, און איינער האט ליב די הושענות, ס'איז אלץ זאכן אנגעפילט די צייט, ס'גייט ס'כדי עס זאל נישט קומען קיינער און זאגן קיין טענות, ס'זאל נישט קומען קיין שום מידה און זאגן מ'האט מיך נישט גענומען קעיר, וואס מיט די טאנצערס, איז דא טאנצעריי, וואס מיט די בחורים איז דא שמחת בית השואבה וואס מיט די קינדער דא אבות ובנים און וואס מיט די טאטעס איז דא א שיעור פאר די טאטעס און וואס מיט די מיידלעך איז דא עפעס פאר די מיידלעך, בקיצור פאר יעדע איינער איז דא עפעס וואס צו טון פאר יעדע טאג איז דא וואס צו טון פאר יעדע מינוט איז דא וואס צו טון עס איז אלץ פיל מיט עס איז פיל מיט מצוות דתקיפי במצוות אבער עס איז פיל מיט זאכן וואס צו טון. ס'איז אבער דא מענטשן ווען מען זאגט ישראל, ישראל איז אבער א מידה, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט גענוג צו זיין גע'מל'ט, מ'דארף זיין גע'מל'ט בערלת הלב. ס'איז א איד וואס ער פארשטייט אז דאס איז אלץ להביא, להביא, ס'איז להביא אויף עפעס, ס'איז נישט געמאכט בשם עצמו. און אפילו די גוטע זאכן, אפילו די פנימיות'דיגע זאכן, וואס מ'זאגט, כ'ווייס דא מענטשן למשל, שטייט אין אר"י הקדוש אז מען דארף וויינען אין ראש השנה יום כיפור, ס'ווייזט אויף שלימות הנפש, ער לייגט אריין עבודה, ער איז זיך מעורר, ער לייגט דברים המעוררים לבכי, ברוך השם ער איז מצליח געווען צו וויינען, ער האט זיך אויסגעוויינט גוט אפאר מאל אין ראש השנה יום כיפור, נו, און מיט דעם נעמט ער און ער גייט אהיים? מיט דעם קען מען אהיים גיין? מיט דעם מיט דעם איז שובו לכם לאהליכם מ'האט געוויינט מי יחיה מי ימות ונחתם לחיים זכרנו לחיים למענך אלקים חיים איז אלעס גוט מען גייט אהיים הדא הוא דכתיב הדא הוא דכתיב אומות העולם די איין טאג די יום אחד און ס'איז איין טאג אדער איין מינוט רעד איך אלס אזא מושג זאגט אז ס'נישט אינטערעסאנט די אלע זאכן. זייער גוט צו וויינען, זייער גוט צו טאנצן שמחת תורה און זיך פילן פרייליך און זיך שיקערן איך ווייס וואס, אלע זאכן זענען גוט, אבער זיי אלע האבן א מינינג, אבער זיי אלע דארפן האבן האבן עפעס אן אדרעס, אלע דארפן ערגעץ אנקומען. און ווי קומט עס אן? עס קומט אן אין איין מינוט און מאכן שמיני עצרת שמחת תורה, עס קומט אן אין איין א שטילע מינוט, מען קען די מנהג וואס מקובלים האבן געמאכט זיין אויף אגאנצע נאכט הושענא רבה, וואס איז מיט אויף אגאנצע נאכט? שטייט עפעס אין תורה מען דארף זיין אויף? עפעס א ענין פון עינוי? מען טאר נישט שלאפן? ס'איז א מצוה שלאפן אין די סוכה? וואס די לעצטע נאכט שלאפן אין סוכה זאל מען פארפאסן? טייטש איז, מ'דארף טרעפן עפעס א מינוט, אויב ס'איז נישט די נאכט איז שוין די די שול איז פיל, מ'זאגט שוין תהלים, טרעף א צווייטע מינוט, ערגעץ דארף זיין די מינוט, ערגעץ דארף זיין א רגע וואס מ'איז נעצר, ערגעץ דארף זיין אזא סארט זאך וואס איז, פארדעם האט מען געמאכט די אלע אנדערע זאכן, ס'איז אלץ א הייכע תמצא אנצוקומען צו דביקות, צו השגת התורה, צו קלארקייט, צו קלארקייט בנוגע לחברים, קלארקייט בנוגע למקום. קלארקייט אין תורה און דאס איז דאס איז עצמי דאס איז פנימי דאס איז נישט קיין זאכן וואס שטייט אין די סידור נישט קיין זאכן וואס שטייט אין קיין איינע פון די ספרים ס'איז אפשר קען מען צולייגן צו דעם פארשטייסט מ'קען טון איין זאך אזא פר אחד איל אחד אפשר פארוואס נישט ס'זאל נישט מ'זאל נישט זאגן אז מ'טוט גארנישט אבער ס'איז דאך אויך נאר א שפיל. און ס'איז ס'איז נישטא קיין צייט פאר דעם, אונז האבן זייער אסאך ציורים חיצוניים יא, אזוי ווי א חתונה אזוי ווי א אינגל, די בני יששכר די חסידישע ספרים רעכט, לייגן עס אריין אין די אימעדזש פון א חתונה, אז אינגלעך גייען צו חתונה ס'נישט נאר אינגלעך בחורים אינגעלייט אסאך מאל ווערט מען צומישט מיט דעם, און מ'טאר דאך נישט ארויס זאגן ס'איז א שאלה פון וויפיל פ, אבער ס'איז דא אסאך אונז האבן א ציור פון עבודת השם וואס איז אביסל אזוי ווי א אינגל'ס בילד אויף א חתונה, א אינגל ווייסט דאך נישט וואס א חתונה איז פאר. ווייסט נישט. ער ווייסט אז א חתונה איז דא מצוה טאנץ, און ס'איז דא ערשטע טאנץ און צווייטע טאנץ, און פיש און קוגל, און קבלת פנים, און די דאס און די יענץ, און די קליידער און די שטריימלעך און די זאקן, און ער איז דאך זייער פרייליך און זייער זייער געשמאק, זייער אויפגעלעבט אויף יעדע זאך. אבער איינער וואס ווייסט, ווייסט אז דאס איז דאך גארנישט ווערט, ס'איז אלץ זייער גוט, אלץ קישוטים, ס'איז אלץ שמחות און הרחבות, אבער ס'איז גארנישט ווערט אן די, אן די יחוד. יחוד מיינט נישט אין די יחוד שטוב וואס מ'מאכט עפעס א פארמאלישע קנין צו מאכן נכנסה לחופה, יחוד מיינט מען יחוד כפשוטו. דאס איז דעמאלטס איז די עיקר זאך. און מען קען דאך ווערן צעמישט, א איד קען דאך אויך ווערן צעמישט, יא? ער גייט לערנען חסידישע ספרים וועגן די גרויסע מדריגות, נעמט זיך אויס וויינען ביי די מצוה טאנץ, פוילן ישועות פאר אלע דורות, און כ'ווייס וואס, און אלע בדחנים מזכיר'ס און אלע טויטע באבעס, און אזוי ווייטער, אבער. די הייליגקייט, די די התעוררות, די התרוממות וואס מ'רעדט איז דאך אלץ א משל, ס'איז דאך אלץ א ציור פאר די קדושת היחוד. והא ראיה אז ס'איז אַלץ א ציור, פון דעם קומט דאך ארויס, קומט דאך ארויס זרע קודש, פון דעם קומט דאך ארויס קינדער, פון דעם קומט דאך ארויס אידן, פון דעם קומט דאך ארויס מענטשן, פון דעם קומט דאך ארויס אלעס. און דא דא איז מען זיך דוחק, אה, מ'קען עפעס קען עפעס קען מען דען טון בקדושה, מ'קען נישט, מ'קען יא מכוון זיין ריכטיג לשם שמים, מ'קען נישט מכוון זיין. ס'איז דאך אזוי אפסייד דאון. אלץ איז דאך א הכנה פאר דעם, נאר וואס, אונז האבן נישט א ציור פאר דעם.

מן הבחינה אזוי ווי די שעיר לעזאזל מען האט אים גענומען געבן א סארס און ער איז אהיים געגאנגען. די איין מענטש וואס ער בלייבט נאך אביסל נאך די סארס און וואס מיינט ער בלייבט מיינט ער בלייבט אין זיין הארץ מיינט נישט ער בלייבט אין שול עס מיינט נישט גארנישט ער האט א מינוט און ער טוט ער טוט וואס ער איז מקשר די מח אל הלב ער איז מקשר וואס ער האט געזעהן צו זיין הארץ עס ווערט ביי אים עפעס עפעס א ס'געשעט עפעס א יחוד ביי אים אין קאפ ביי אים אין הארץ. דאס איז די איינציגסטע וואס האט געכאפט, און ס'קען ס'קען זיין אז ס'גייט אדורך א מענטש פופציג זיבעציג יאר און קיינמאל נישט געמאכט קיין יחוד, ער האט גע'חתמ'עט, געטאנצן אויף די חתונה, געטאנצן אויף די מצוה טאנץ, און געגעבן א רינגל און ס'געווען מרובע בתוך עיגול און על פי קבלה און ער האט געטון אלע כוונות, און ס'איז גארנישט מיט נישט, א שאד ממש אזוי ווי די נאר פון די שעיר לעזאזל, מען האט אים געגעבן די קינדער טיש און ביזט נישט געווען דארט בכלל. די שמחה די פון דעם איז דא מען דארף קען וויינען אויף די הושענא רבה און טאנצן אויף די שמחת תורה, דאס איז אלס נאר א משל אויף דעם, מען האט געמאכט פון דעם אויך אן עבודה, איז דאס אויך נישט דאס, עס דארף מען מאכן נאך א שמיני עצרת לאחר שמיני עצרת, עס איז פאר די שמיני עצרת פאר די שמיני עצרת, נישטא קיין וועג ארויס פון דעם, מען קען נישט העלפן ווי פיל מאל ס'איז אלס נאר משלים לקרב אל המח ואל הלב אז אז די פוינט פון די חתונה איז נישט די טאנצעריי. שנזכה.